ס'ברענגט זיך אין ספרים א סיפור פון דעם בעל שם טוב בנוגע חג הסוכות, אז ס'איז געווען אמאל די בעל שם טוב איז אריבערגעקומען וואוינען אין מעזשיבוזש, איז דעמאלט געווען די גדולי מעזשיבוזש, די חכמי מעזשיבוזש, די רבנים זענען געווען, זיי האבן נישט געוואוסט פון חסידות, און נישט נאר דאס, אין אנהייב זיי האבן אפילו מנגד געווען צו תורת החסידות. און דער בעל שם טוב האט זיך דעמאלט אריבער געזעצט וואוינען דארטן, איז געווען, זיי האבן געהאט כל מיני שאלות און טענות וכו', איז געווען בחג הסוכות, איז געקומען צו גיין אין יום טוב סוכות אדער חול המועד זענען געקומען צו גיין די חכמי מעזשבוזש צו דעם בעל שם טוב צו אים באזוכן, און זיי האבן געקומען זיי האבן געזען די סוכה פון בעל שם טוב, איז נתעורר געווארן א שאלה אויף די סוכה. און זיי האבן געזאגט אז לפי ווי ס'קוקט אויס ביי זיי איז די סוכה נישט קיין כשר'ע סוכה. איז געווען א גאנצע שקלא וטריא און די בעל שם טוב האט גע'טענה'ט אז די סוכה איז יא כשר, און ס'איז געגאנגען א גאנצע שקלא וטריא אהין און צוריק, און זיי האבן געהאט כל מיני ראיות והוכחות אויף צו זאגן אז די סוכה פון דעם הייליגן בעל שם טוב איז נישט כשר, און דער בעל שם טוב האט זיך גע'עקשנ'ט אז די סוכה איז בסדר און ס'איז כשר. און ער האט אזוי געגאנגען פאר משך זמן, שפעטער בעל שם טוב איז אריין אין א דביקות, און בשעת דער בעל שם טוב איז נתעורר געווארן פון זיין דביקות, האבן זיי געטראפן אויפן ארט איז געלעגן א צעטעלע, א פאפיר, און אויף די צעטעלע איז געשריבן געווארן אז סוכת רבי ישראל בעל שם טוב איז כשרה, און ס'איז געווען אויף דעם גע'חתמ'עט דער מלאך מט"ט שר הפנים. נו, כמובן אזא זאך איז ביי זיי געפאלן א ציטער, און זיי האבן געמוזט מסכים זיין אויף דעם בעל שם טוב'ס סוכה. דער צעטעלע, דער פאפיר, איז געלעגן שפעטער ביי דעם בעל שם טוב'ס אייניקל, דער דגל מחנה אפרים, ער האט געהאט ביי זיך אט דעם פאפיר, און ער פלעגט דאס נוצן פאר עניוואן, ווער ס'איז געווען אין מעזשבוזש איז געווען נישט געזונט, געווען קראנק, פלעגט מען אים לייגן דעם צעטעלע ביים קאפ, און דאס האט געפועלט אז ער איז געווארן געזונט, עד כדי כך וואס פאר משך זמן איז נישט געווען קיין מצב וואס מענטשן זענען נישט נפטר געווארן, מ'האט געקענט אלעמאל מרפא זיין מיט אט דעם צעטל. ביז נאך א משך זמן מ'האט עס אוועקגעלייגט אונטער א חולה און ס'איז נעלם געווארן האט מען פארשטאנען אז ס'איז נישט געווען יא ווי ער האט געזאגט דארטן אז ער דער דגל מחנה אפרים אז כמובן אז ס'איז נישט געווען כפי הכוונה עליונה אז זאל זיין אזא מין מצב ובמילא איז דער צעטל מער נישט געבליבן. וואס איז א סיפור נפלא וואס ווערט דערציילט אין ספרי פון תולדות פון דעם בעל שם טוב, ס'ברענגט זיך אראפ אינעם ספר בעל שם טוב על התורה, וואס דארטן ברענגט ער די מקורות פון אט א דעם סיפור. אט א דעם סיפור האט דער רבי דערציילט אין א פארברענגען פון חג הסוכות. ער האט דאס דערציילט איין מאל אין תשכ"ה און א צווייטן מאל אין תשכ"ז מיט א גרויסע התרגשות בשעת דער רבי האט דערציילט די מעשה, און התרגשות ביז דמעות, און ער האט דעמאלט געפרעגט כמה וכמה שאלות וואס מ'ליינט דעם סיפור בהשקפה ראשונה איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. יא וואס לכאורה וואס מ'ליינט דעם סיפור בהשקפה ראשונה איז ערשטנס ווי קומט עס אז דער בעל שם טוב זאל טאקע זיצן אין אזא מין סוכה וואס מען דארף אויף דעם זוכן כל מיני לימודי זכות'ן זיצן אין אזא מין סוכה וואס דאס איז אינגאנצן נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה און ס'איז נישט גלאטיג, כמובן אז ס'איז זיכער אז דער בעל שם טוב האט האט האט האט מעיין געווען די הלכה און די און דער בעל שם טוב איז זיכער געווען גערעכט אז די סוכה איז געווען כשר אבער וואס האט ער געדארפט אנקומען צו אזעלעכע היתרים איז דאך א דבר ברור אז דער בעל שם טוב האט דאך געטון אלע מצוות, אזוי ווי יעדער איד וויל דאך מהדר זיין אין מצוות, בעל שם טוב כל שכן וקל וחומר אז ער איז געווען א מהדר שבמהדרים, און כמובן וגם פשוט אז יעדער איד בשעת ס'קומט צו גיין צו יעדע מצוה וויל ער מהדר זיין, כל שכן וקל וחומר בשעת מ'שטייט נאך יום כיפור וואס בשעת יום כיפור איז יעדער איד שטייט דא בתכלית השלימות, איז זיכער אז א איד וויל זיין בשלימות און זיין אויסגעהאלטן כדי אלע זאכן מיט אלע פרטים. די מצוות סוכה דאס איז די ערשטע מצוה וואס מ'איז מקיים, פון די מצוות כלליות וואס מ'איז מקיים נאך חג יום הכיפורים, איז זיכער וואס א איד וויל דאס מקיים זיין אויפן בעסטן אופן מיטן גרעסטן הידור. איז דאך כמובן וגם פשוט אז דא איז געווען אין דעם א טעם פנימי, א א סוד פנימי אין דאס וואס דער בעל שם טוב האט דווקא זיך געזוכט זיצן אין אזא מין סוכה וואס מ'זאל דארפן זוכן היתרים כדי עס דאס מאכן כשר. וואס איז דער ענין שבזה? דערנאך ווען מ'ליינט די מעשה בהשקפה ראשונה קוקט אויס אז דא האט דער בעל שם טוב געוואלט באווייזן צו די אידן, צו די רבנים, צו די חכמים פון מעזשבוזש ווי ס'ווייזט אויס פונעם סיפור בפשטות זיי זענען געווען מנגד צו זיין שיטה און דורכדעם האט ער זיי געוויזן א הימל'דיגע זאך א הימל'דיגער מופת, ווי דער לשון הידוע א בעל שם'סקער מופת, געוויזן זיי ממש א ענין נפלא מן השמים, ווי ס'קומט אראפ א פתקא מן שמיא, יא, מיט די חתימה פון מט"ט שר הפנים, וואס מיט דעי, מיט דעם האט ער אראפגענומען פון זיי די התנגדות, און אדרבה, מיט דעם האבן זיי געזען די גדלות פון דעם בעל שם טוב, מיט זיין הימל'דיגע הנהגה. אבער דאס איז נישט גענוג, קען דאך נישט זיין אז מען זאל נוצן אן ענין אין הלכה, א ענין פון א קולא אין א מצוה, און א ענין פון הלכה האט ער געקענט באווייזן די גדלות אין כמה וכמה אופנים, ס'איז דאך דא אין ריבוי סיפורי הבעל שם טוב וואס ער האט געוויזן כל מיני מופתים און כל מיני עניינים נפלאים ביותר וואס ער האט עס געטון אין כמה וכמה אופנים. אין עניינים פון בריאות, אין עניינים פון פרנסה וכו' וכו'. וואס האט ער געדארפט דווקא זיך נעמען א ענין פון תורה און א ענין פון הלכה, און זיצן אין א סוכה וואס דאס איז א מצוה וואס מען איז מקיים זיבן טעג נאכאנאנד, זיצן אין א סוכה, מצוה מדאורייסה און די אלע עניינים, וואס כל מה וואס א איד אין סוכה איז אוכל וישן ושותה וכו' וכו', און די אלע זאכן זאל ער טון אין א אופן פון קולא כדי נאר צו באווייזן די גדלות, איז דאך נישט אינגאנצן אויסגעהאלטן די מעשה, וואס איז דער פשט? איז אויף דעם איז געווען די נקודת הביאור על כל פנים איין פרט איין נקודה וואס מען וויל איבערגעבן דא וואס איז פארבונדן צו דעם כללות העניין פון דעם מהות פון חג הסוכות וואס די נקודת העניין איז געווען אז אדרבה דווקא די מצוה פון סוכה איז א מצוה וואס קומט דאך ערשט נאך יום הכיפורים יום הכיפורים איז א זמן וואס אידן אלע זענען דאך געווארן ריין פארן דעם אייבערשטן ראש השנה ויום הכיפורים איז די זמן פון ימי הדין, קומט צו גיין דער מקטרג, און ער וויל חס ושלום מקטרג זיין אויף אידן, איז אויף דעם זאגט מען אז לא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם, דער אייבישטער וויל זיך נישט צוהערן צו דעם מקטרג וואס ער קומט מיט דעם עין הרע און ער וויל רעדן אויף אידן עניינים שלא כדבעי, איז דער אייבישטער הערט זיך נישט צו צו אים, און נישט נאר אז ער הערט זיך נישט צו צו אים, נאר ווי מען זאגט ויהפך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה, אז אידן אין יום הכיפורים דורך זייער עבודת התשובה איז אידן שטעלן זיך פנים אל פנים, בפרט אין תפילת הנעילה, וואס דעמאלט ווערט נתעורר ביי יעדער אידן זיין פינטעלע איד די נקודת המסירות נפש, ווי ס'ברענגט זיך פון של"ה הקדוש אז בשעת מ'זאגט דעם ענין פון שמע ישראל די פסוקי היחוד איז ביי אידן ווערט נתעורר דער כח המסירות נפש, אז אז ער שטייט דעמאלט אין א מצב אז ער איז גרייט צו זיך מוסר נפש זיין בפועל און נחשב כאילו איז ער מוסר נפש בפועל, איז אין דעם ווערט נתעורר ביי יעדער אידן זיין טיפסטע פינטעלע נקודת היהדות, זיין התקשרות מיטן אייבערשטן, זיין יחידה שבנשמה. און מצד דעם איז אלע אידן ווערן ריין, און נישט נאר דאס, וואס לא אבה נאר ויהפך את הקללה לברכה, אתהפכא חשוכא לנהורא, אתהפכא פון די זדונות לזכיות, און אזוי שטייט יעדער איד נאך יום כיפור אינגאנצן בתכלית השלימות. אין און דא ווערט אין גאנצן אראפגענומען די אלע קטרוגים. דערנאך קומט צו גיין, א מענטש איז געווארן ריין, קומט ער צו גיין נאך יום כיפור, מצוות סוכה, דאס איז די מצוה וואס א איד צוריק הייבט ער אן, בויעט ער אויף זיין קשר מיטן אייבערשטן. וואס דערפאר איז די מצוות סוכה א מצוה כללית וואס ס'נעמט ארום דעם גאנצן מענטשן, פון עסן און טרינקען און שלאפן און מטייל זיין, וואס די גאנצע ענייני אדם און חיי היום יום ווערט פארבונדן מיט א מצוה, וואס מצד דעם איז א איד וואס איז מוקף אין דער דער דער מצוה בויעט ער צוריק אויף זיין קשר מיטן אייבערשטן באופן מחודש מיט א פרישן אופן מיט א נייעם אופן, דאס איז די כוונה פון מצוות סוכה. איז אויף דעם איז געווען די מסירות נפש פון דעם בעל שם טוב, בשעת ס'קומט צו גיין חג הסוכות איז יעדער איד בויעט זיך די סוכה, און ער בויעט זיך די סוכה לפי אופן זיין עבודת השם, איז די גדול גדול שבגדולים כמובן בויעט זיך די שענסטע בעסטע סוכה מיט אלע הידורים מיט אלע חומרות מיט אלע עניינים, ס'דא אבער די אנשים פשוטים און די פשוטי עם וואס זיי ווייסן נישט אזוי גוט די הלכות, און ממילא קומט צו גיין צו בויען א סוכה בויען זיי א סוכה אויף א פשוט'ן אופן, און אמאל קען זיין אז אין די סוכות וואס זיי בויען ווערט כל מיני שאלות אין הלכה וואס מען דארף געפינען כל מיני קולות און כל מיני עניינים כדי צו קענען זאגן אז די סוכה איז כשר. און דאס איז געווען דער גודל אהבת ישראל און דער גודל מסירות נפש פון דעם הייליגן בעל שם טוב, וואס ער איז געווען א מנהיג ישראל אמיתי און א רועה ישראל אמיתי, כידוע דער ענין הבעל שם טוב, וואס ער האט מגלה געווען דעם ענין פון אהבת ישראל, בפרט מעורר געווען די אהבת ישראל ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א איש פשוט, אז א פשוט'ער איד, און אז אין א פשוט'ער איד געפינט זיך די אמת'ע פשיטות העצמות, כידוע דער פתגם, אז דווקא אין א פשוט'ער אידן געפינט זיך די טיפסטע און די העכסטע התקשרות צו דעם אייבערשטן מיט זיין תמימות, מיט זיין פשיטות, כידוע פון די סיפורי הבעל שם טוב. און ממילא איז געקומען צו גיין דער בעל שם טוב. און כדי עס זאל נישט זיין חס ושלום קיין שום ענין פון קיטרוג נאך סוכות, נאך יום כיפור, קומען צו גיין און זאגן, גיב א קוק ווי אידן זיצן אין אזא סוכה, איז דורך דעם, וואס דער הייליגער בעל שם טוב וואס ער איז געווען א גדול שבגדולים, איז ער האט זיך אריינגעזעצט אין אזא מין סוכה וואס מען האט געדארפט אויף דעם זוכן א היתר, איז מצד דעם האט ער אויפגעהויבן, און מצד דעם האט ער מלמד זכות געווען אויף אלע סוכות פון אלע אידן און פון אלע סוגים, אפילו פון אידן וואס זענען געווען אין דעם מצב וואס זיי האבן געמאכט אזא סארט סוכה, מיט דעם האט ער אויף זיי מלמד זכות געווען און געפועלט אז זאל חס ושלום נישט קענען זיין קיין עניין של היפך עניין של קיטרוג, נאר אדרבה, נאכדעם איז צוגעקומען בזכותם של ישראל פון אלע סוגי אידן, אז מען זאגט אז דער הייליגער בעל שם טוב זיצט אין אזא סוכה, איז ממילא קען מען דאך זיכער נישט זאגן דאס איז דאך איז דאך אזא דבר איז דאך כדבעי למהוי, און מיט דעם האט ער אויפגעהויבן אלע סוכות פון אלע אידן, און געפועלט אז זאל נמשך ווערן על כל השנה כולה א כתיבה וחתימה טובה א שנה טובה ומתוקה אין אלע עניינים. וואס על פי זה איז פארשטאנדיג אויכעט אז דער בעל שם טוב, מיט די חכמי מעזשיבוזש איז דאס נישט געווען כדי צו באווייזן זיין גדלות, ווי מען טייטשט בפשטות די מעשה, כדי אז עס זאל אויפהערן זייער התנגדות אנטקעגן דעם בעל שם טוב, נאר מיט דעם האט דער בעל שם טוב געוואלט באווייזן זיי א הוראת דרך אין עבודת השם, וואס איז שיטתו פון בעל שם טוב? וואס זיי האבן געוואלט פארשטיין, וואס איז שיטת הבעל שם טוב? וואס איז די חידוש פון בעל שם טוב? איז דער בעל שם טוב האט מיט זיי געוויזן, דורך דעם וואס ער האט געטון אט די הנהגה, וואס ער האט געוויזן ווי אזוי ער איז זיך מוסר נפש צו זיצן אין א פשוט'ע סוכה, כדי אז דורך דעם אויפהייבן אלע סוגי אידן, האט ער זיי געוויזן די הוראת דרך אין עבודת השם, ווי אזוי דארף זיין ביי א צדיק, ביי א איש קדוש, ביי א חכם, ביי א גדול בישראל, ווי ער דארף זיך אראפלייגן, אראפנידריגן, ער דארף זיך מלביש זיין, זיך צוטראגן, אראפגיין ממדרגתו, כדי צו טון א טובה א אידן, כדי צו ראטעווען א אידן, און אמאל זיך מוסר נפש, און זיך מוסר נפש באזא אופן, אז אפילו ער דארף ביי זיך פועל זיין א קולא אין זיינע הנהגות עבודת השם, כדי פועל זיין ביי א צווייטן אידן, אויפהייבן א צווייטן אידן און אים העלפן אין זיין עבודת השם. ווייל דאס איז געווען די הוראת דרך פון דעם הייליגן בעל שם טוב, וואס אין דעם האט ער געוויזן די הוראת דרך אין ת ת עבודת השם, פאר כל ההולכים בעקבותיו. ווי מען געפינט אויכעט שפעטער ביי דעם אלטן רעבן, ווי ס'איז ידוע דער פתגם וואס מ'האט געזאגט בנוגע צו דעם אלטן רעבן, אז דער ביים אלטן רעבן איז דאך געווען דער ענין פון אהבת השם אינעם העכסטן אופן פון אהבה, כידוע ווי ס'ברענגט זיך ווי דער צמח צדק ברענגט, פון דעם זיידן דעם אלטן רעבן עס איז געווען אז בדביקותו אז מען האט געזען ביי דעם אלטן רעבן אז בשעת ער איז אריין געגאנגען אין א דביקות אין די העכסטע דביקות פון אהבת השם פלעגט ער פלעגט ער זיך קייקלען אמאל פלעגט זיך קייקלען אויפן פלאר אויפן מיט די גאנצע דביקות און ער פלעגט שרייען איך וויל נישט דיין גן עדן איך וויל נישט דיין עולם הבא איך וויל מער נישט אז דיך אליין דאס הייסט ביי אים איז געווען די גרעסטע אהבת השם אז ער איז געווען גרייט מוותר זיין אויף אלע העכסטע עניינים כדי זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן דיך אליין זיין התקשרות מיט עצמותו ומהותו אין סוף ברוך הוא איז אויף דעם האט געזאגט דער צמח צדק אז די גאנצע דביקות און די העכסטע אהבה וואס איז געווען ביי דעם אלטן רעבן וואס האט זיך מוסר נפש געווען מיט אהבה מורא'דיגע אהבה און א מורא'דיגע התקשרות צום אייבערשטן קומט נישט צו צו אט אט דער מסירות נפש וואס איז געווען ביי דעם אלטן רעבן, אז זיך אראפלאזן און זיך אראפנידערן און אוועקלייגן זיין גאנצע אהבה אויף א זייט כדי צו גיין טון א טובה א אידן און א פשוט'ן אידן וואס האט געדארפט האבן פשוט א טובה גשמית. און דער ענין איז געווען דער לקח פון דעם בעל שם טוב וואס מען האט געזען אין דעם סיפור אין די סוכה. וואס דער סיפור איז טאקע א סיפור נפלא, וואס איז דער קשר מיט דעם זמן פון חג הסוכות, איז דאך זמן פון חג הסוכות איז דאך דער זמן פון אחדות, ווייל דאס זעט מען אין כללות הענין פון סוכות, ערשטנס אין דעם נאמען פון חג, איינער פון די שמות פון חג הסוכות איז דאך חג האסיף, וואס אסיף איז דאך מלשון אסיפה וקיבוץ, צוזאמענקלייבן, וואס מען זאגט דארטן אין פסוק באספכם. אז אין זמן הסוכות איז מען אוסף מגרנך ומיקבך די אלע עניינים מהשדה און מען ברענגט עס אריין אין שטוב, וואס דאס איז בגשמיות די אסיפת התבואות, וואס דער גשמיות איז דאך אויכעט א באווייז אויפן רוחניות, וואס דער זמן פון חג הסוכות איז א איד אוסף אלע מעשים טובים, אנהייבנדיג פון דעם ערשטן יום טוב פון חג פסח, וואס דעמאלט האט זיך אנגעהויבן די עבודת השם פונעם אידישן פאלק, און ביי יעדער אידן אויכעט חג הפסח איז א זמן פון התחדשות מען הייבט אן פונדאסניי. חג האמונה, דערנאך איז דא חג מתן תורה, דער איד איז מקבל תורה און מצוות, און גייט אריבער דער גאנצער זומער, און וואס א איד קלייבט צונויף, מעשים טובים און תורה און תשובה, בשעת ס'קומט צוגיין שפעטער ראש השנה יום כיפורים, דער זמן התשובה, און דערנאך קומט חג הסוכות, איז אסיף, קלייבט מען צוזאמען אלץ און מ'איז מאחד די אלע עבודת השם. און דאס איז דער טעם פארוואס ווערט אנגערופן חג האסיף. און על דרך זה ווי ס'ברענגט זיך אראפ בנוגע צו חג הסוכות, איז דאס בנוגע צו דעם ענין פון אסיף און התאחדות פון עם ישראל בשלימותם, אז אין חג הסוכות ווי די גמרא זאגט אין מסכת סוכה, ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת, אז אלע אידן זענען ראוי על פי הלכה קען מען אריינזעצן אלע אידן אין חג אין איין און איינציגע סוכה, וואס דאס באווייזט אויף די גרעסטע אחדות, אז דווקא א פשוטע שטוב און א פשוטער פלאץ, דירת ארעי און דאס ווערט א דירת קבע, וואס כל ישראל איז יושבין בסוכה אחת, וואס די סוכה איז מאחד אלע אידן. דערנאך איז דא נאך מערער, אין דעם ענין פון די ד' מינים, וואס דאס איז די מצוה וואס מען טוט אין סוכה, איז די מצוה וואס מען דארף נעמען די ד' מינים, ווי ס'איז ידוע די דברי המדרש אויף דעם ענין פון די ד' מינים, אז דאס וואס איז פאראן די ד' סוגים, אין די ד' מינים, אז דער אתרוג האט אין זיך א טעם מיט א ריח. דערנאך איז דא דער ענין פון א לולב, וואס דאס איז ס'האט אין זיך די ענין פון תמרים, וואס האט א טעם און ס'האט נישט קיין ס'האט א טעם ס'האט נישט קיין ריח. דערנאך איז דא דער ענין פון די הדסים, וואס די הדסים האבן א ריח און זיי האבן נישט קיין טעם. און דערנאך איז דא דער ענין פון ערבות, וואס ערבות איז א טרוקענער בוים וואס האט נישט נישט קיין טעם און נישט קיין ריח. און דאס איז באווייזט אויף פיר סוגים פון אידן. עס איז דא וואס יש בהם גם תורה וגם מעשים טובים, און דאס איז דער ענין פון טעם און ריח, און עס איז דא די וואס האבן תורה אבער זיי האבן נישט קיין מעשים טובים, תלמידי חכמים וואס עניינם איז תורה, וואס דאס איז דער ענין פון טעם בלא ריח, דערנאך איז דא די וואס האבן מעשים טובים אבער זיי האבן נישט קיין תורה, דערנאך איז דא די אנשים פשוטים ערבות, און די ערבות איז אין בהם לא טעם ולא ריח, און אויף דעם זאגט מען יעשו כולם אגודה אחת, אויף צו מקיים זיין די מצוה פון ד' מינים דארף מען צוזאמענקלייבן דווקא די אלע ד' מינים און מאכן פון זיי איין און איינציגע מצוה. און פארוואס טאקע די מצוה פון סוכה? זעען מיר אין דעם דער ענין האחדות אין די אלע פרטים, סיי אין דעם נאמען פון דעם חג, סיי אין די מצוה פון סוכה און סיי אין די מצוה פון די ד' מינים, איז דער ביאור אין דעם איז כאמור לעיל, וויבאלד אז די ד' מינים און מצוות סוכה קומט בהמשך צו יום הכיפורים, און אין יום הכיפורים ווערט נתגלה די יחידה שבנשמה די פינטעלע איד דער עצם נקודת היהדות, און מיר האבן גערעדט פריערט אז ביים זמן פון פון אחת בשנה, וואס דאס איז דער זמן פון יום הכיפורים בפרט אין זמן הנעילה, שטייט די התגלות המסירות נפש, וואס אין דער ענין המסירות נפש זענען דאך אלע אידן גלייך, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, וואס איז מבואר בחסידות בארוכא, אז א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיין אפגעריסן פונעם אייבערשטן, און דעם ענין געפינט מען דווקא ביי אנשים פשוטים אמאל מער ווי ביי די גדולי ישראל, וואס דאס איז די מעלת הערבה, מען זעט דאך אז אין די ד' מינים איז אף על פי אז די אלע ד' מינים זענען איין און איינציגע זאך, אף על פי כן געפינען מיר אז אין סוכות מאכט מען א גאנצער ענין דווקא פון די ערבות, וואס דאס איז געווען דער ענין פון הושענות, בפרט אין הושענה רבה מאכט מען א גאנצער ענין פון די ערבות, פון די ערבות ווערט א ענין עיקרי, וואס דאס איז פארבונדן מיט דעם חידוש פון דעם הייליגן בעל שם טוב, אז דווקא דער ענין פון ערבה, דווקא דער ענין פון אנשים פשוטים, ביי זיי געפינט מען אט דעם מסירות מסירות נפש, אט דער תמימות, און דער תמימות וואס איז געווען, וואס איז געפינט דווקא ביי אנשים פשוטים אין זייער עבודת השם, אין זייער פשטות, אין זייער תמימות, אין זייער מסירות נפש וואס זיי האבן פאר'ן אייבערשטן. און דער ענין האט מגלה געווען דער בעל שם טוב. און דערפאר איז קומט צו גיין חג הסוכות, וואס איז דער המשך צו ר' יום הכיפורים, ווערט נתגלה, ווי ס'איז ידוע אין חסידות, אז בכסה ליום חגינו, אז דאס וואס איז בכסה אין ראש השנה ויום הכיפורים, באהאלטן, פארדעקט, איז בהתגלות אין די זמני השמחה פון חג הסוכות און די שמיני עצרת, און דא זעט מען אין אטא דעם ענין אינעם סיפור פון הבעל שם טוב, ווי אזוי דווקא אין חג הסוכות קומט ארויס אטא דער ענין, דער אמת'ע אהבת ואחדות ישראל. און דער ענין איז בכל שנה ושנה. היינטיגס יאר איז דא א ספעציעלע מצוה וואס קומט צו בשנה זו וואס דאס איז נישט דא בכל שנה ושנה. דאס איז די עניינים פון סוכות בכל השנים, חג האסיף, חג הסוכות, מצוות סוכה, מצוות ד' מינים. און איין מאל אין זיבן יאר איז דא א מצוה מיוחדת וואס די תורה רעדט וועגן דעם אין פרשת וילך. די תורה זאגט אין פרשת וילך אין סוף חומש, זאגט די תורה אז בשעת שמיטה, ס'ענדיגט זיך די יאר פון שמיטה, מקץ שנת השמיטה, ס'ענדיגט זיך די זיבעטע יאר, און ס'קומט צו גיין די אכטע יאר, דאס הייסט די ערשטע יאר פון די נייע זיבן יאר פון שמיטה, איז ביי חג הסוכות בבואו כל ישראל, בשעת אידן זענען עולה לרגל אין בית המקדש, אין חג הסוכות פון די יאר נאך שמיטה, ווי היינטיגע יאר, איז דעמאלט זאגט די תורה אז ס'איז דא א מצוה תקרא את התורה הזאת באזניהם, אז מ'דארף לייענען די תורה פאר אידן. דערנאך שטייט הקהל את העם האנשים והנשים והטף, אז מען דארף צוזאמען קלייבן אנשים נשים וטף, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את הוי' אלקיכם, וואס דאס איז די מצוה פון הקהל. ווי ס'איז מבואר אין תורה שבכתב, בקיצור און באריכות, דער רמב"ם, אין הלכות חגיגה אין פרק ג' דער רמב"ם מבאר די פרטי המצוה בארוכה, אז איינמאל אין זיבן יאר נאך שנת השמיטה איז אלע אידן געווען א מצוה להקהיל, דער מלך, דער מלך וואס איז געווען באותו הזמן, אזוי ווי עס איז געווען יהושע בן נון אין די פרשה, משה רעדט דאך צו יהושע בן נון וואס ער איז געווען בגדר מלך אין יענעם זמן, און שפעטער בשעת עס איז געווארן די מלכי ישראל אין במשך הדורות, דוד המלך, שלמה המלך וכו', איז געווארן די מצוה, אז א מלך דארף מקהיל זיין דעם גאנצן עם, האנשים נשים וטף, און ווי ס'רעדט זיך אין די מפרשי התורה און הלכה און מנחת חינוך אז דאס איז געווען א מצוה נפלאה וואס האט כולל געווען אלע סוגים אידן אפילו וואס זענען געווען פטור מן הראי', לדוגמא נשים, און על דרך זה טף, און אין טף גופא איז געווען אפילו אזעלכע טף וואס בשעת זיי זענען גרעסער זענען זיי פטור מן הראי', און אף על פי כן זענען זיי חייב בהקהל, זענען פטור אפילו פון הקהל, ווי ס'רעדט זיך אין מנחת חינוך בארוכה, וואס אין כאן המקום צו אריינגיין אין דעם גאנצן ענין ווי דאס איז על פי הלכה. איז מצוות הקהל געווען א מצוה נפלאה ביותר, און ווי דער רמב"ם אין הלכות חגיגה אין פרק ג' איז מצייר בארוכה, שלא לפי דרכו בכלל, רמב"ם איז דאך א ספר הלכות, און מ'געפינט אז אין דעם הלכה פון הקהל איז דער רמב"ם מאריך, און ער שרייבט מיט לשונות נפלאים ווייל ס'איז נישט בדרכו של הרמב"ם, אז מ'דארף שטיין דארטן בהקהל, לכוון ליבם, און אפילו חכמים הגדולים וואס ווייסן כל התורה כולה דארפן שטיין בהקהל און לכוון ליבם ולשמוע אזנם, אז דאס כאילו עומד בפני הר סיני ומפי הגבורה מקבל די תורה מחדש. דאס הייסט אז דער ענין פון הקהל ווי דער רמב"ם איז דאס מבאר איז דער גדר המצוה געווען אויף נאכאמאל איבערלעבן דעם גאנצן ענין פון מתן תורה מחדש. און דארטן איז געשטאנען א מצב פון התאחדות פון אלע אידן פון אלע סוגי אידן מן הקטנים ועד הגדולים און וגרך אשר בשעריך ווי ס'שטייט דארט די פסוק לשון אין פסוק און אלע זענען געשטאנען צוזאמען אין מצוות הקהל און מקבל געווען די תורה מחדש מפי המלך. וואס וואס איז דער ענין פון הקהל טאקע? איז דאך ווייטער דער ענין פון אחדות. אבער דא איז א מצוה מיוחדת וואס מ'געפינט עס דווקא איינמאל אין אכט יאר איינמאל אין זיבן יאר אין דעם זמן. וואס דא ווערט א שאלה, וואס איז טאקע דער ענין פון מצוות הקהל? ערשטנס, פארוואס איינמאל אין זיבן יאר? פארוואס נאכדעם וואס ענדיגט זיך די שנת השמיטה דווקא דעמאלט איז די מצוה פון הקהל? דערנאך, פארוואס איז דער ענין אז א מלך דארף זיין דער וואס ער לערנט די תורה אין הקהל? דער מלך פלעגט זיך אוועקשטעלן אויף א בימה, ווי רשי זאגט אין חומש בימה של עץ, און דער רמבם ברענגט דאס, יא, די גמרא אין סוטה, און דער מלך איז געשטאנען אויף א בימה, און דער גאנצער עולם, די גאנצע וועלט איז געקומען צו גיין הערן, אנשים נשים וטף, הערן ווי דער מלך זאגט, ליינט פרשיות בתורה. איז לכאורה, ערשטנס וואס דאר, וואס איז דאס דער ענין פון א מלך? לכאורה, לערנען תורה, דאס איז פארבונדן מיט סנהדרין, ראשי ישיבות, וואס עפעס א מלך? און צווייטנס וואס עפעס דער ענין פון ליינען תורה? קענסט דאך זיצן ביי זיך אינדערהיים און דארטן לערנען תורה. וואס איז דא דער גאנצער ענין? איז שרייבט טאקע, געפינט זיך אין אין אין דעם אין דער תפארת שלמה ברענגט אז מכאן פון די מצוה פון הקהל געפינען מיר א מקור צו דעם גדלא צו דעם ענין פון דער בעל שם טוב האט מגלה געווען. אז דאס וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען אז א איד דארף פארן צו א רבי, און אידן דארפן פארן צום רעבן, און דארטן קען מען מקבל זיין יראת שמים, און הגם אז א איד פרעגט דאך לכאורה איך קען דאך זיצן ביי זיך אינדערהיים שטילערהייט און לערנען תורה, און אדרבה קען זיין דארטן קען איך מחדש זיין חידושים, א איד א תלמיד חכם, א איד א איד א צדיק, א איד א ירא שמים קען זיצן ביי זיך און וואקסן נעמען א ספר תורה אדער ספרי מוסר, און ספרי עניינים פון פנימיות התורה און וואקסן אין עבודת השם, זאגט דער תפארת שלמה, פון דעסטוועגן האט דער בעל שם טוב מגלה געווען אז אזוי גייט דאס נישט, און ער ברענגט דארט אין דעם פסוק, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, אז א איד מיינט ער האט זיך באהאלטן במסתרים, יא, איז דער וואו דארטן אליין דינען און וואקסן אין עבודת השם איז אני לא אראנו וועט נישט קענען דינען אזוי געט ער קען ער זיך נישט דערנענטערן צום אייבערשטן דווקא דורך דעם וואס מען פארט צו א צדיק און מען הערט די תורה און קען זיין די זעלבע עניינים און עניינים פשוטים אפילו אבער מען הערט עס פון דעם מלך פון דעם צדיק דעמאלט פועלט עס באופן אחר וואס איז טאקע די הסברה אין דעם עניין און וואס איז דא דער ענין פארבונדן מיט דעם ענין האחדות, וואס מ'האט געזאגט וואס וואס דאס איז דער המשך העניינים די מצוה פון הקהל דווקא אין חג הסוכות, נאר די נקודת הענין איז אז דווקא א מלך א מלך האט אין זיך א כח מיוחד אין צוויי עניינים, די כח מיוחד פון א מלך איז אז ער קען מאחד זיין אלע אידן כאחד, און ווי דער רמב ם זאגט אין הלכות מלכים אז א מלך הוא לב העם, לבם של ישראל. דאס הייסט אז דער מלך איז אזוי ווי א לב, א הארץ. וואס די הארץ האט אין זיך האט אט דעם תכונה אז די הארץ איז ברענגט בלוט און חיות און ווארימקייט אינעם גאנצן גוף, ליבא פליג לכולא שייפין, די הארץ ווערט פארשפרייט אין אלע איברים. און דער ענין, דאס איז א ענין מיוחד אין א מלך, וואס דער מלך מצד דעם וואס ער איז דער לב העם,

נאכאמאל איבערלעבן דעם מתן תורה איז ווי ביי מתן תורה איז געווען וואס אידן האבן באקומען ליראת השם כל הימים ס'שטייט געשריבן אין פסוק אין פרשת יתרו למען תהיה יראתו על פניכם כל הימים דער ענין פון מתן תורה איז געווען צו פועל זיין יראת שמים ביי אידן דערפאר איז געווען די קולות וברקים דער גאנצער גילוי פון מתן תורה. און דער כח אויף מעורר זיין יראת שמים ביי אידן, דער כח נעמט זיך פון א מלך. און דאס איז וואס עס איז מבואר אין חסידות, ס'ברענגט זיך באריכות, אין צמח צדק, אין מצות מינוי מלך, אין דרך מצותיך, אז דער ענין פון א מלך איז, אז א מלך ברענגט ארויס יראת שמים אינעם פאלק. וואס דערפאר דער שום תשים עליך מלך. און דאס איז געווען דער ויכוח צווישן שמואל הנביא, וואס ער איז געווען דער ערשטער וואס האט געמאכט דעם שאול א מלך, דער ויכוח מיט אידן. אידן האבן געבעטן א מלך. האט זיי שמואל הנביא געזאגט אז דער אייבישטער איז נישט צופרידן פון דעם. פרעגט זיך די שאלה וואס הייסט ס'איז דאך א מצוה אין דער תורה אין פרשת שופטים שום תשים עליך מלך. איז מבואר דער ענין, מיר האבן שוין אמאל גערעדט וועגן דעם, אז ס'איז דא צוויי ענינים, ס'איז דא א מלוכה ווי אומות העולם האבן א מלך, א מלך כדי צו פירן דעם עולם, כדי איש את אלמלי מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, דאס איז איין סוג מלוכה, דאס איז א מלוכה אויף עניינים פשוטים, און מעורר זיין א פשוטע יראת שמים, נישט דאס איז דער ענין פון א מלך ישראל, דער אמת'ער ענין פון א מלך ישראל איז צו ארויסברענגען ביי אידן דער אמת'ער ביטול, דער אמת'ע יראה צו דעם אייבערשטן. נישט נאר יראה כפשוטו, א פשוטע יראה, נאר נאכמער ווי ס'ברענגט זיך אין חסידות, יראה עילאה, דער אמת'ער ענין פון יראת השם, דאס באקומט מען פון א מלך. און דאס האט שמואל גע'טענה'ט, וואס דארפט איר א מלך פאר ענינים פשוטים צו פירן זיך אין עניני העסק זאל נישט זיין חס ושלום ענינים פון גניבות און הונאה וכו', אויף דעם דארף מען א מלך? אויף דעם איז גענוג פשוטע יראת שמים. א מלך דארף אויפהייבן אידן צו א העכערן אופן פון עבודת השם, א העכערן אופן פון יראת השם. און אט דעם איז דער אמת'ער ענין פון א מלך. א מלך, דורך דעם וואס ער איז שטייט אין א אמת'ער ביטול, דער ענין פון א מלך איז, וואס ער שטייט אין א אמת'ער ביטול צום אייבערשטן, און ער, דורך דעם וואס ער איז דער לב העם, ער איז דער יחידה, ער איז דער פנימיות, ער איז דער עצמיות פון דעם גאנצן עם, איז דורך דעם וואס דער עם גיט זיך איבער צום מלך, איז דער מלך איז זיי מקשר צו דעם אייבערשטן, און ממילא איז ער באמת ירא שמים. דערפאר, בשעת ס'הייבט זיך אן א נייע תקופה, נאכדעם וואס ס'איז אריבערגעגאנגען די שמיטה, און ס'הייבט זיך אן א נייע תקופה וואס מ'גייט אריין אין וועלט צוריק אין עבודת האדמה, און מ'הייבט אן א נייער זמן, א נייע א נייע תקופה פון זיבן יאר, יעדע זיבן יאר איז א נייע השתלשלות, א נייע מציאות חדשה, הייבט זיך אן א נייע תקופה אין לעבן, דארף מען נאכאמאל איבערלעבן דעם גאנצן ענין פון מתן תורה. און אויף דעם איז דער ענין פון המלך וואס ער קלייבט צוזאמען אלע אידן און ער איז מעורר ביי זיי די אמת'ע יראת שמים, און אויף דעם הייבט מען אן א אמת'ע יסוד אויף צו קענען צוריק אריינגיין אין וועלט און מאכן פאר דעם אייבערשטן א דירה לו יתברך, און דערפאר דער אמת'ער ענין פון הקהל, צוזאמענקלייבן אלע אידן און פארבינדן זיי מיט'ן אייבערשטן ווי ס'איז געווען אין מתן תורה, אט דאס האט געטאן דער מלך אין הקהל. איז אף על פי אז בימינו אלו קען מען נישט מקיים זיין די מצוה פון הקהל כפשוטו ווייל ס'חרב בית המקדש, פון דעסטוועגן איז אדרבה, ווי ס'פארשטאנדיג פון רמב ם איז דער עיקר ענין פון הקהל איז דאך א ענין רוחני, אף צו איבערלעבן דעם ענין פון מתן תורה, איז דער רוחניות ענין פון הקהל איז דאך בשנה זו, בפרט אין חג הסוכות, איז הימים האלה נזכרים ונעשים אז מ'דארף איבערלעבן דעם רוחניות'ן ענין, פון מצוות הקהל נאכאמאל, דורך דעם וואס אין די טעג פון חודש תשרי בפרט אין חג הסוכות, דארף מען זיך צוזאמענקלייבן, יא, זיך צוזאמענקלייבן צווישן אידן, און צוזאמענקלייבן מיט די מטרה אויף צו זיך פארשטארקן אין די אלע עניינים פון יראת השם, יא, אויף זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן, און זיך מעורר זיין אט דעם מעמד ומצב פון מתן תורה, יעדער איינער דארף זיך אוועקשטעלן אין א ציור פון א מלך, און יעדער איד האט אין זיך דעם כח המלוכה, יא, ס'איז כל ישראל בני מלכים הם, ווי ס'רעדט זיך בנוגע צו ראש השנה, די גמרא אין שבת כל ישראל בני מלכים הם, איז יעדער איד האט אין זיך דעם תוקף המלך, אין דעם זמן וואס מ'קען נישט מקיים זיין די מצוה כפשוטו, דארף יעדער איד ביי זיך מעורר זיין דעם ענין המלוכה שבקרבו, דער כח ההשפעה, כח ההנהגה וואס דער אייבישטער האט אים געגעבן, און צוזאמען קלייבן אידן, און רעדן צו זיי וועגן אידישקייט און וועגן יראת שמים, און מחזק זיין עניינים פון יראת שמים, און דורך דעם וועלן מיר זוכה זיין, דער אייבישטער זאל העלפן אז בחג הסוכות בשנה זו זאל מען טאקע זוכה זיין צו עולה זיין לרגל אינעם בית המקדש השלישי, און זוכה זיין זען ווי דער מלך המשיח וועט שטיין על הבימה אין דעם עזרת נשים פונעם בית המקדש השלישי, און ער וועט ליינען די פרשיות בתורה פון שמע ישראל ה' אלוקינו קבלת עול מלכות שמים און קבלת עול מצוות מחדש און צוזאמען מיט די תורה חדשה מפיו של משיח זאל מען זוכה זיין טאקע אין די שמחה פון זמן שמחתינו צו די אמת'ע שמחה צו די שמחה פון די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.